בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף צדיק ו', מיר הייבן אן דף צדיק ה' עמוד בית, אונטן ביי די נייע פרק ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, מעשה ידיה שלהן, פשט די דין האט מען שוין געזען, אז אן אלמנה, נאך איר מאן שטארבט כל עוד וואס זי איז נישט גובה די כתובה, איז זי ניזון מנכסי יתומים, און די זעלבע זאך זאגט די משנה, איר מעשה ידיים, גייען פאר די יתומים, אזוי ווי בשעת וואס איר מאן האט געלעבט,

נאר איר מאנס קינדער, איז זיי דארפן איר אויסהאלטן, אבער נאכדעם וואס זי שטארבט דארפן זיי איר נישט באגראבן, פארוואס ווייל היות וואס זיי האבן נישט גע'ירש'נט איר כתובה, די סיבה וואס א מאן דארף באגראבן זיין פרוי איז ווייל ער ירש'נט איר כתובה, אבער דא וואס די מאן איז געשטארבן פאר די פרוי האט ער גארנישט גע'ירש'נט, און די חיוב קבורה ליגט נישט אויף די יתומים, נאר ס'ליגט אויף איר קינדער, איר קינדער וואס איר קינדער וועלן צום סוף ירש'ענען איר כתובה, זיי דארפן איר באגראבן. זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, ניזונת תנן? או הניזונת תנן, וויאזוי דארף מען גורס זיין ביי אונזער משנה, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, אדער אלמנה הניזונת? און די גמרא איז מסביר וואס א חילוק, איז אזוי, בעצם האט מען שוין געזען אין די משנה דף נון בית עמוד בית, א מחלוקת צווישן די אנשי גליל און די אנשי יהודה, האט מען געזען אז די אנשי גליל און די אנשי ירושלים פלעגן אריינשרייבן אין די כתובה א נוסח את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי, פשט דער מאן האט זיך מתחייב געווען צום פרוי אז טאמער ער העט שטארבן וועלן די יתומים איר ווייטער דארפן אויסהאלטן כל עוד וואס זי איז נישט גובה איר כתובה, אזוי האט מען געשריבן אין גליל און אין ירושלים. אנשי יהודה האבן אנדערש געשריבן. אנשי יהודה האבן געשריבן את תהא יושבת בביתי וניזונת מנכסי עד שירצו היורשין ליתן לך כתובתיך. פשט, די אנשי יהודה פלעגן שרייבן אז טאמער די יתומים ווילן מער נישט אויסהאלטן די פרוי, האבן זיי א רעכט צו זאגן פארן פרוי נא דיר דיין כתובה אונז האלטן דיר מער נישט ביים אויסהאלטן, און ממילא אויב אזוי קען מען אויך זאגן אז די צוויי לשונות ווענדט זיך אין די אנשי גליל צו די אנשי ירושלים, איז די גמרא מסביר, ניזונת תנן, וכאנשי גליל ולא סגי דלא יהבי לה, פון איין זייט קען מען זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת די אנשי גליל, אז די יתומים קענען נישט מחליט זיין איין טאג אז זיי ווילן מער נישט אויסהאלטן די אלמנה, מען מוז איר אויסהאלטן, און ממילא אויב אזוי, דארף מען גורס זיין די משנה ניזונת, אז די משנה זאגט אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, יעדע אלמנה דארפן די יתומים אויסהאלטן, און אזוי אויך מעשה ידיה שלהן, איר מעשה ידיים גייט צו זיי. או דילמא אדער אפשר ניין, הניזונת תנן, וכאנשי יהודה, ואי בעו לא יהבי לה, פשט די אנשי יהודה האמיר געזען, זיי האבן געשריבן אין די כתובה אזא סארט נוסח, וואס ביי זיי איז געווען די מנהג אז די יתומים האבן נישט געמוזט אויסהאלטן די אלמנה, טאמער זיי האבן געוואלט האבן זיי אויסגעהאלטן טאמער זיי האבן נישט געוואלט האבן זיי באצאלט כתובה, איז אויב אזוי דארף מען גורס זיין די משנה אלמנה הניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן, פשט די משנה זאגט אז אלמנה הניזונת מנכסי יתומים, עס מוז נישט אלעמאל זיין, אמאל איז אלמנה ניזון אמאל נישט, אבער ווען ס'איז יא, ווען די יתומים זענען יא מייזן די אלמנה, דעמאלטס איז די מעשה ידיה שלהן. איז די צוויי וועגן קען מען גורס זיין אונזער משנה, און פון רש"י איז משמע אז די נפקא מינה העט זיין ווי וועם די הלכה, ווייל די משנה דא איז דאך א סתם משנה, איז אזוי ווי מען העט גורס זיין די משנה אזוי איז די הלכה. זאגט די גמרא, די גמרא פרובירט פושט זיין די ספק, תא שמע דאמר רבי זירא אמר שמואל, רבי זירא אמר שמואל האט געזאגט אויף אונזער משנה אז מציאת אלמנה לעצמה, אז די מציאה וואס א אלמנה טרעפט אז אן אלמנה טרעפט א מציאה, באלאנגט עס פאר זי אליין, און ממילא, זאגט די גמרא, אי אמרת בשלמא הניזונת תנן, שפיר. גאנץ גוט, טאמער מען העט גורס זיין אין אונזער משנה הניזונת, פשט ווי די אנשי יהודה, אז יתומים מוזן נישט אויסהאלטן אלמנה נאר טאמער זיי ווילן, האלטן זיי איר אויס, איז אויב אזוי פארשטייט מען וואס שמואל זאגט דא, אז מציאת האלמנה לעצמה ווייסטו ווען, ווען די יתומים האלטן נישט אויס די אלמנה, דעמאלטס אזוי ווי די מעשי ידיים באקומען זיי נישט, די זעלבע זאך איר מציאות באקומען זיי אויך נישט, אלא אי אמרת, ניזונת תנן, אבער טאמער דו'סט גורס זיין אין אונזער משנה ניזונת פשט אז די יתומים מיזן אויסהאלטן אלמנה, אויב אזוי ניהוו כבעל, מה בעל מציאת אישה לבעלה, הכא נמי מציאת אישה ליורשים, פשט אויב זיי מיזן אויסהאלטן די אלמנה זענען זיי פונקט ווי די מאן, אזוי ווי א מאן באקומט די מציאות פון זיין פרוי, זאלן די יתומים אויך באקומען די מציאות פון די אלמנה. זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם אימא לך ניזונת תנן, מ'קען אוודאי גורס זיין ניזונת פשט יתומים מיזן אויסהאלטן אלמנה, איי אויב אזוי פארוואס באקומען זיי נישט די מציאות פונעם פרוי? ווייל טעמא מאי אמור רבנן מציאת אישה לבעלה, וואס איז טאקע דער טעם אז א מאן קריגט די מציאת אישה? דלא תיהוי לה איבה, כדי די מאן די פרוי זאלן זיך נישט קריגן, אז די מאן האלט איר אויס, און דא טרעפט זי מציאות, און זי האלט עס פאר זיך, עס קען ווערן א מחלוקת, האבן חז"ל געזאגט אז זי מוז אים געבן די מציאות, אבער הני, תיהוי להו איבה, דא, וואס גייט מיך אן אז זיי זאלן זיך קריגן? פשט אזוי, די מעשי ידיים, מעשי ידיים האט נישט מיט זיך קריגן, מעשי ידיים איז באמת חזל האבן מתקן געווען אז ווער ס'האלט אויס די פרוי באקומט מעשי ידיים, איז דא טאקע נישט קיין חילוק צווישן די מאן און די יתומים, אבער ווען ס'קומט צו מציאות, מציאות איז אזא איבעריגע זאך וואס חזל האבן פשוט מתקן געווען אז די מאן און פרוי זאלן זיך נישט קריגן, און ממילא דא ווען ס'קומט צו די יתומים גייט מיר נישט אן אז די יתומים וועלן זיך קריגן, קענטס ענק קריגן געזונטערהייט, די עיקר איז עטס האלטס איר אויס, און פאר דעם קריגן זיי נישט איר מציאות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר ר' יוסי בר חנינא, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, די אלע מלאכות וואס אונז האבן געזען אין די משנה אין דף נ"ט עמוד ב', אז א פרוי דארף טון פאר איר מאן, אזוי ווי מען האט דארט געזען, טוחנת ואופה, מכבסת, מבשלת, איז די אלע זאכן, אלמנה עושה ליורשים, דארף א אלמנה אויך טון פאר די יורשים וואס האלטן איר אויס, חוץ ממזיגת הכוס, והצעת המיטה, והרחצת פניו ידיו ורגליו, וואס די דריי זאכן ווי רש"י זאגט האט מען געזען דארט, איז סתם א עצה טובה וואס חזל האבן געגעבן כדי צו מחבב זיין א פרוי אויף איר מאן, וואס דאס איז אוודאי נישט שייך מיט די יורשים, און ממילא דאס איז זי נישט מחיוב צו טון פאר זיי. איז דרך אגב, ברענגט די גמרא נאך א מימרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו, אלע מלאכות וואס א עבד מאכט פאר זיין האר, טוט א תלמיד פאר זיין רעבן, חוץ מהתרת מנעל, חוץ עפענען די שיך, וואס דאס איז א מלאכה מובהקת פון אן עבד כנעני, און ממילא טאמער א תלמיד העט עפענען די שיך פון זיין רעבן, קען ארויסגיין א שמועה אויף אים אז עבד כנעני, ס'קען שאטן פאר די יחוס, דאס דארף א תלמיד נישט טון פארן רעבן, זאגט די גמרא אמר רבא, לא אמרן אלא במקום שאין מכירין אותו, דאס איז נאר אין א פלאץ ווי מ'קען נישט דעם תלמיד, אבל במקום שמכירין אותו, טאמער מען קען אים און מען ווייסט ער איז נישט קיין עבד כנעני, לית לן בה, איז נישט דא דער חשש. זאגט די גמרא אמר רב אשי, לייגט רב אשי צו, ובמקום שאין מכירין אותו, נמי לא אמרן, אלא דלא מנח תפילין, אבל מנח תפילין, לית לן בה. פשט טאמער דער תלמיד גייט תפילין, אפילו אז מען קען אים נישט, ווייסט מען אז ער איז נישט קיין עבד כנעני, ווייל עבד כנעני טאר נישט גיין קיין תפילין, און ממילא מעג ער אויך עפענען דעם רעבינ'ס שיך. זאגט די גמרא, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל המונע תלמידו מלשמשו, איינער וואס לאזט נישט זיין תלמיד אים משמש זיין, כאילו מונע ממנו חסד, איז כאילו ער איז מונע פון אים חסד, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, למס מרעהו חסד, און רשי זאגט צוויי פשטים, אדער למס, למס איז א לשון פון מונע זיין, איז למס מרעהו, א רבי וואס איז זיך מונע פון זיין תלמיד, פשט ער לאזט נישט זיין תלמיד אים משמש זיין, איז אויך למס מרעהו חסד, איז מונע פון זיין תלמיד חסד, א צווייטע פשט זאגט רשי, אז דאס איז א המשך פון די פריערדיגע פסוק וואס שטייט דארט ותושיה נדחה ממני, דאס גייט ארויף אויף א רבי וואס איז דוחה זיין תלמיד, איז אויף דעם זאגט די פסוק למס מרעהו חסד איז מונע פון אים חסד, ר' נחמן בר יצחק אומר זאגט די גמרא אף פורק ממנו יראת שמים איז אויך גורם אז זיין תלמיד זאל פורק זיין פון זיך יראת שמים שנאמר לויט ווי שטייט דארט ווייטער אין פסוק ויראת שקי יעזוב זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו אונזער סוגיא, אמר רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געזאגט, אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה, מה שתפסה תפסה, פשט די דין איז, אן אלמנה קען נישט גובה זיין נישט איר כתובה און אויך נישט איר מזונות פון מטלטלין נאר פון קרקע, פון דעסט וועגן זאגט רבי אלעזר, אז א אלמנה וואס האט תופס געווען איר מזונות פון מטלטלין, וואס זי האט געכאפט האט זי געכאפט, מען קען עס נישט צונעמען פון איר, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא,

ווען עס קומט צו כתובה, מפקינן מינה, דעמאלטס שלעפט מען יא צו פון איר די מטלטלין מען לאזט איר עס נישט האלטן, אויף מזונות לאזט מען איר עס האלטן, וואס די חילוק? איז תוס' אים מסביר, ווייל בעצם האבן מיר שוין געזען אז ביי כתובה, כתובה קען מען אויך גובה זיין פון נכסים משועבדים, מזונות איז נישט אזוי, מזונות קען די אלמנה נאר גובה זיין פון נכסים בני חורין, און ממילא, היות וואס ביידע, סיי כתובה און סיי מזונות קען מען נאר גובה זיין פון קרקע, איז ביי מזונות איז דא אלעמאל א חשש אז די יתומים זעלן זען אז די טאטע איז געשטארבן עלן זיי גראד געבן א פארקויף אפ אלע קרקעות, און די פרוי וועט קיינמאל נישט קענען גובה זיין מזונות, ווייל זי קען דאך נישט גובה זיין פון נכסים משועבדים, איז כדי דאס זאל נישט געשען, האבן חזל אויך מתקן געווען מה שתפסה תפסה, מה שאין כן ווען עס קומט צו כסובה איז נישט דא אזא פאטענט אז די יסומים וועלן פארקויפן אלע קרקעות, ווייל אפילו זיי וועלן פארקויפן אלע קרקעות עט די פרוי קענען גובה זיין פון נכסים משעבודים, איז דערפאר ביי כסובה זאגט רבינא האט מען דאס נישט מתקן געווען, און טאמער אן אלמנה כאפט מטלטלין פאר איר כסובה נעמט מען עס צו פון איר. מתקיף לה מר בר רב אשי האט מר בר רב אשי געפרעגט פארוואס טאקע, וואס איז די חילוק, תוספות איז מסביר א חילוק לויט רבינא, אבער מר בר רב אשי וויל וויסן וואס איז די חילוק, מאי שנא לכסובה דממקרקעי ולא ממטלטלי,

איבדה מזונות, האט זי דערלייגט די מזונות, זי האט מוחל געווען אויף דעם. זאגט די גמרא, איך פארשטיי נישט, השתא שתיים איבדה, שלש מיבעיא, מאדאך נאך צוויי יאר זאגסטו זי האט דערלייגט, איז דריי יאר אוואדע און אוואדע, זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בעניה, כאן בעשירה, ווענדט זיך א רייכע פרוי צו א ארעמע פרוי, א ארעמע פרוי, וואס א ארעמע פרוי דארף זייער וויכטיג מזונות, איז טאמער אפילו זי דארף עס אזוי וויכטיג ס'איז אריבער צוויי יאר זי האט נישט גובה געווען, איז א סימן זי האט מוחל געווען. מה שאין כן א עושר'טע, א עושר'טע קען זיך באגיין אן מזונות א לענגערע תקופה, איז ביי עושר'טע זאגט מען אז די שיעור איז דריי יאר, טאמער ס'איז אריבער דריי יאר זי האט נישט גובה געווען, האט זי מוחל געווען. אי נמי, נאך א חילוק, כאן בפרוצה, כאן בצנועה, ס'דא אמאל א פרוי א פרוצה, פשט, זי האט נישט מורא צו גיין אין בית דין, ביי אזא פרוי זאגט מען אז נאך צוויי יאר אז זי איז נישט געגאנגען אין בית דין איז א סימן זי האט מוחל געווען מה שאין כן א צנועה א שעמעדיגע פרוי וואס שעמט זיך צו גיין אין בית דין פאר איר געבט מען די שיעור דריי יאר זאגט די גמרא אמר רבא לא אמרן אלא למפרע אבל להבא יש לה פשט די גאנצע נקודה דא פון צוויי יאר פון דריי יאר איז אלץ למפרע א פרוי וואס האט נישט גובה געווען מזונות למפרע נאך צוויי יאר נאך דריי יאר זאגט מען אז זי קען מער נישט גובה זיין אויף צוריקצווועגס אבער מכאן ולהבא אז זי וויל מזונות פון יעצט און ווייטער אפילו מער פון דריי יאר קען זי אויך גובה זיין מזונות זאגט די גמרא ווייטער בעי ר' יוחנן האט ר' יוחנן אן איבעיא געפרעגט יסומים אומרים נתננו והיא אומרת לא נטלתי יסומים זאגן אונז האבן מיר געצאלט פאר די פרוי איר מזונות און די פרוי זאגט איך האב נישט באקומען, על מי להביא ראיה? ווער דארף ברענגען די ראיה? די יתומים דארפן ברענגען א ראיה אז זיי האבן יא געגעבן? אדער די אלמנה דארף ברענגען א ראיה אז זי האט נישט באקומען? יעצט בעצם פון רש"י איז משמע אז די וויכוח איז אויף מכאן ולהבא, פשט אז די יתומים זאגן, אונז האבן מיר געגעבן מזונות פאר די אלמנה פאר די קומענדיגע יאר, אונז האבן שוין אויסגעלייגט די גאנצע געלט, און זי זאגט כ'האב נישט באקומען, אנדערע ראשונים געפעלן נישט רש"י'ס פשט און זיי זאגן ס'רעדט זיך אויף די פריערדיגע יאר נישט אויף די קומענדיגע יאר, אבער על כל פנים די שאלה איז ווער דארף ברענגען די ראיה, יעצט וואס איז די ספק? בעצם אונז ווייס מען דאך א כלל, המוציא מחבירו עליו הראיה, איז די גמרא מסביר, נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל אלמנה להביא ראיה, או דילמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל היסומים להביא ראיה, ס'טייטש פון איין זייט איז די געלט למעשה בפועל פון די מזונות ליגט דאך ביי די יסומים, און די פרוי, וויל עס ארויסנעמען פון זיי, איז אפשר דארף די פרוי ברענגען א ראיה אז די יתומים האבן נאכנישט געגעבן מזונות, וויאזוי קען מען ברענגען אזא סארט ראיה? זאגט רשי, זי דארף זוכן עדים וואס די עדים האבן געהערט פון די יתומים אז די יתומים האבן מודה געווען פאר די עדים אז זיי האבן נאכנישט געגעבן מזונות, טאמער די פרוי האט נישט די עדים קען זי נישט קריגן מזונות ווייל זי איז דער וואס איז מוציא, דאס איז איין צד, א צווייטע צד איז ניין, ווייל היות וואס די נכסים פון די יתומים זענען משועבד צו די פרוי, אז זיי מוזן צאלן די מזונות, און ס'איז נאך א שעבוד א תנאי בית דין וואס דאס איז א שטערקערע שעבוד, איז קען זיין ס'הייסט שוין כאילו ס'איז באמת אין די רשות פון די פרוי, און ממילא די יתומים זענען די וואס זענען מוציא, און אז די יתומים זענען מוציא דארפן זיי ברענגען א ראיה אז זיי האבן יא געצאלט, און אז נישט דארפן זיי נאכאמאל באצאלן. אז דאס איז די ספק פון רבי יוחנן, פרובירט די גמרא פושט זיין די ספק, תא שמע, דתני לוי, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אלמנה, כל זמן שלא נישאת, על היתומים להביא ראיה, נישאת, עליה להביא ראיה, פשט אן אלמנה, ווילאנג זי האט נישט חתונה געהאט ווילאנג זי איז אן אלמנה, דארפן די יתומים ברענגען א ראיה אז זיי האבן איר געגעבן מזונות אז נישט דארפן זיי נאכאמאל געבן, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט פריערט געזען לויטן צווייטן צד, ס'איז א תנאי בית דין, די נכסים זענען משועבד צום פרוי, ס'איז כאילו ס'איז אין איר רשות, און ממילא די יתומים דארפן א ראיה ברענגען, חוץ טאמער זי האט חתונה געהאט, נאך זי האט חתונה געהאט הייסט עס שוין נישט כאילו ס'איז אין איר רשות, די נכסים זענען מער נישט משועבד צו איר, און ממילא דא דארף זי ברענגען א ראיה. איי וואס פשט זי דארף ברענגען א ראיה? זי האט דאך חתונה געהאט, די מזונות האט זיך שוין געענדיגט. איז ווי רשי רעדט אויס, אז אוודאי רעדט מען אויף אמאליגע מזונות, פשט זי האט חתונה געהאט, אבער זי האט נישט באקומען מזונות, און זי זאגט אז מ'איז איר נאך שולדיג, און די יתומים זאגן זעמיר נישט שולדיג, איז נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט דארף זי א ראיה ברענגען. זאגט אונז די גמרא, אמר רב שימי בר אשי, כתנאי, אז די מחלוקת איז בעצם א מחלוקת תנאים. וועלכע מחלוקת תנאים? ברענגט ער א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מוכרת וכותבת אלו למזונות מכרתי ואלו לכתובה מכרתי, דברי רבי יהודה, פשט אזוי, מ'עט זען קומענדיגע משנה, אז א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן אן אלמנה, וואס זי וויל מזונות, אדער זי וויל א חלק פון איר כתובה געלט, דארף זי נישט ווארטן צו גיין אין בית דין און בעטן רשות, נאר מ'עט זען דארט אז זי קען נעמען נכסים פון די מאן, עס פארקויפן, און די געלט נוצט זי אדער אויף איר כתובה געלט. אדער אויף מזונות געלט. נאר וואס, רבי יהודה זאגט דא אין די ברייתא אז ווען די פרוי פארקויפט די נכסים כדי צו נוצן פון דעם געלט אויף כתובה צו אויף מזונות, זאל זי אריינשרייבן קלאר אין די שטר אויף וואס זי האט פארקויפט דעם נכס, ס'טייטש לאמיר זאגן זי פארקויפט א שטיקל קרקע ווייל זי וויל א חלק פון איר כתובה געלט, זאל זי שרייבן אינעם שטר אלו לכתובה מכרתי, טאמער זי וויל פאר מזונות, זאל זי שרייבן אלו למזונות מכרתי, אזוי זאגט רבי יהודה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך, און רבי יוסי זאגט, מוכרת וכותבת סתם, וכן כוחה יפה, ניין, ענדערש זאל זי פארקויפן אן אריינשרייבן גארנישט אין די כתובה, ווייל אזוי האט זי א שטערקערע כח, אזוי שטייט אין די ברייתא, באלד עט מען זען וואס די שטערקערע כח איז, און ממילא פירט די גמרא אויס, מאי לאו בהא קמיפלגי, לכאורה איז די מחלוקת דא אזוי, לרבי יהודה דאמר בעי לפרושי,

ווייל לאמיר זאגן זי וועט נישט אריינשרייבן, לאמיר זאגן, לאמיר אנכאפן א דוגמא, לאמיר זאגן דא רעדט מען פון א פרוי וואס איר מאן האט זיך מחייב געווען כתובה טויזנט דאלער, און חוץ פון דעם דארף מען איר דערווייל אויסהאלטן מזונות, איז די פרוי געגאנגען און זי האט פארקויפט פֿינף הונדערט דאלער פון די מאנ'ס נכסים אויף כתובה, זי האט געדארפט נויטיג פֿינף הונדערט דאלער, א חלק פון די כתובה, האט זי גענומען א חלק, און חוץ דעם האט זי אויך פארקויפט פֿינף הונדערט דאלער פון די מאנ'ס נכסים אויף מזונות. יעצט, די פרוי האט גארנישט געשריבן, זי האט נישט געשריבן אין די שטר פארוואס זי האט עס פארקויפט, זי האט עס פארקויפט סתם, יעצט גייט אריבער א תקופה, און זי גייט צו די יתומים, זי וויל די רעשט פון איר כתובה, זי וויל די אנדערע פֿינף הונדערט דאלער. זאגן איר די יתומים, וואס עפעס? אונז דארפן דיר נישט צאלן, ווייל דו האסט דאך פארקויפט טויזנט דאלער נכסים, טויזנט דאלער נכסים דאס איז די גאנצע כתובה. זאגט די פרוי, וואס עפעס? א חלק איז געווען מזונות. זאגן זיי, ברענג א ראיה, קוק אריין, ווייז מיר די פאפירן, שטייט נישט קיין איין ווארט פארוואס דו האסט פארקויפט די נכסים, די גאנצע זאך איז געווען כתובה, אזוי זאגן די יתומים, זאגט די פרוי ווייסטו וואס, גוט כ'קען זיך נישט טענה'ן מיט ענק ווייל שטייט טאקע גארנישט, אבער איך האב דאך למעשה געגעסן די גאנצע תקופה פֿינף הונדערט דאלער מזונות, איז אויב דו טענה'סט אז די גאנצע געלט וואס כ'האב גענומען איז געווען כתובה געלט, איז גוט. צאל מיר לפחות צוריק די מזונות געלט, איז אויף דעם וואס וועלן די יתומים זאגן, ניין, כ'דארף דיר דאס אויך נישט געבן, ווייל דו דארפסט ברענגען א ראיה, ווייל רבי יודא האלט אז זי איז די וואס דארף ברענגען א ראיה, און כדי דאס זאל נישט געשען, פאר דעם זאגט רבי יודא אז די פרוי זאל קלאר אריינשרייבן אין די שטר, אלו למזונות מכרתי, אלו לכתובה מכרתי, אז כ'האב פארקויפט פֿינף הונדערט אויף מזונות, פֿינף הונדערט אויף כתובה, כדי די יתומים זאלן נישט קענען שפעטער טענה'ן אז די גאנצע געלט איז געווען כתובה געלט אונז זעמיר דיר מער גארנישט שולדיג, אזוי האלט רבי יהודה, ורבי יוסי סובר, און רבי יוסי האלט פארקערט, רבי יוסי זאגט לא בעי לפרושי, זי דארף נישט אריינשרייבן אין די שטרות פארוואס זי האט עס פארקויפט, ווייל נכסי בחזקת אלמנה קיימי, ועל היתומים להביא ראיה, רבי יוסי האלט אז די יתומים זענען די וואס דארפן ברענגען א ראיה, און ממילא, נישט קיין חילוק וואס די יתומים וועלן דא טענה'ן, ממילא וועלן זיי דארפן צאלן, ווייל אפילו אויב די יתומים וועלן זאגן פאר די פרוי אז די גאנצע געלט איז געווען כתובה געלט, גוט, וועט די פרוי זאגן איז געב מיר מזונות געלט, רוף עס מזונות רוף עס כתובה, ממה נפשך, עטס דארפטס מיר געבן דא די איבעריגע פינף הונדערט דאלער, און ממילא זאגט ר' יוסי אז זי דארף נישט אריינשרייבן אין די שטר פארוואס זי האט עס פארקויפט, איי וואס איז איר כח מיט דעם, וואס האט ר' יוסי אויסגעפירט כך כחה יפה, דאס וועלן מיר באלד זען. פרעגט אבער די גמרא, ממאי, ווער זאגט אז דאס איז די מחלוקת, צווישן רבי יודא און רבי יוסי, דילמא דכולי עלמא, נכסי בחזקת אלמנה קיימי, ועל היתומים להביא ראיה, קען אוודאי זיין אז יעדער האלט אז די נכסים זענען בחזקת אלמנה, און די יתומים דארפן ברענגען א ראיה. אויב אזוי פארשטיי מיר נישט רבי יודא, פארוואס זאגט רבי יודא אז די פרוי דארף אריינשרייבן אין יעדן שטר פונקט פארוואס זי האט עס פארקויפט, ווייל ורבי יודא, עצה טובה קא משמע לן, דלא ליקרו לה, רעבתנותא, רבי יהודה געט סך הכל אן עצה טובה פאר די פרוי, ווייל רבי יהודה זאגט, טאמער דו העסט נישט אריינשרייבן פונקט אין די שטרות פארוואס דו האסט עס פארקויפט, העט ארויסגיין א שמועה אין די גאס אז אלע שטרות וואס זי האט פארקויפט, די גאנצע געלט, די גאנצע טויזנט דאלער, איז אלץ געווען מזונות, העט מען זאגן די פרוי איז א גרויסע פרעסער, זי עסט אסאך מזונות, קיינער נישט וועלן חתונה האבן מיט איר, פארדעם געט רבי יהודה אן עצה טובה אז זאל אריינשרייבן אין די שטר פונקט פארוואס, אבער נישט ווייל זי מוז, און נאך מער זאגט די גמרא, דאי לא תימא הכי, טאמער דו העסט נישט זאגן אזוי אזוי ווי איך זאג יעצט אז ס'איז סך הכל אן עצה טובה, אויב אזוי הא דבעי רבי יוחנן תפשוט ליה ממתניתין, פשט די גאנצע בעיה פון רבי יוחנן פארשטיי מיר סתם אזוי נישט, ווייל רבי יוחנן איז דאך דער וואס האט געפרעגט די בעיה צי די פרוי דארף ברענגען די ראיה צי די יתומים דארפן ברענגען א ראיה, און ממילא זאגט די גמרא טאמער בעצם דאס איז די מחלוקת צווישן רבי יהודה רבי יוסי אז רבי יהודה האלט אז די פרוי דארף ברענגען א ראיה און רבי יוסי האלט אז די יתומים דארפן ברענגען א ראיה, וואלט מען געקענט פושט זיין די גאנצע בעיה פון א משנה, וועלכע משנה?

וואלט רבי יוחנן געקענט פושט זיין פון אונזער משנה, און ווי רש"י זאגט א ברייתא קען מען נאך זאגן רבי יוחנן האט נישט געהערט אבער א משנה האט ער זיכער געהערט, איז רבי יוחנן ווייסט דאך פון די משנה פון קומענדיגע משנה, וואס קומענדיגע משנה שטייט קלאר ווי רבי יהודה, וואלט רבי יוחנן געקענט פושט זיין אז די פרוי איז די וואס דארף ברענגען א ראיה, אלא נאר, ממתניתין ליכא למשמע מינה, דעצה טובה קא משמע לן, הכא נמי עצה טובה קא משמע לן, נאר אוודאי זאגט די גמרא, אוודאי איז נישט קיין ראיה, ווייל אוודאי נישט דאס איז די מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי יוסי, רבי יהודה און רבי יוסי קריגן זיך נישט ווער דארף ברענגען א ראיה, ביידע זענען מודה אז די יתומים דארפן ברענגען א ראיה, רבי יהודה זאגט סך הכל אן עצה טובה, אן עצה טובה האט נישט קיין שייכות צו די בעיה פון רבי יוחנן, אי נמי, נאך א וועג ברענגט אונז די גמרא ווי מען קען איינזעצן די מחלוקת רבי יהודה און רבי יוסי, און ווייטער, ס'האט נישט קיין שייכות צו די בעיה פון רבי יוחנן פשט נישט דאס איז זייער מחלוקת, אז וואס? אז דכולי עלמא נכסי בחזקת יתמי קיימי, פונקט פארקערט פון פריער, לויט דער תירוץ איז סיי רבי יהודה און סיי רבי יוסי ביידע האלטן אז די נכסים זענען בחזקת יתמי און די אלמנה איז דער וואס דארף ברענגען א ראיה און ממילא בעצם די שיטה פון רבי יהודה שטימט זייער גוט פאר דעם זאגט רבי יהודה טאקע מען זאל אלס אריין שרייבן אין די שטר ווייל די אלמנה איז דער וואס דארף ברענגען א ראיה אבער וואס איז די טעם פון רבי יוסי ווייל והיינו טעמא דרבי יוסי פארוואס האלט רבי יוסי אז ענדערש זאל די פרוי גארנישט אריין שרייבן אין די שטרות? כדאביי קשישא, וועלכע אביי קשישא? דאמר אביי קשישא, משל דרבי יוסי למה הדבר דומה, ס'א משל צו וואס? לשכיב מרע שאמר, צו א שכיב מרע וואס פארן שטארבן האט ער געזאגט, תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי, פשט, דער שכיב מרע איז געווען שולדיג, לאמיר זאגן דער שכיב מרע וואס שטארבט דא הייסט ראובן, און ראובן איז שולדיג פאר שמעון צוויי הונדערט זוז, יעצט פאר ראובן איז געשטארבן האט ער געזאגט פאר די מענטשן ארום זיין בעט דארט אז איך וויל מען זאל געבן צוויי הונדערט זוז פאר מיין בעל חוב, כ'וויל מ'זאל געבן פאר שמעון צוויי הונדערט זוז פשט חוץ פון די חוב וואס כ'דארף אים צוריק צאלן די צוויי הונדערט זוז וואס כ'בין אים שולדיג, וויל איך מ'זאל אים געבן א מתנה נאך צוויי הונדערט זוז, יעצט, די יתומים גייען און זיי געבן צוויי הונדערט זוז פאר שמעון, די שאלה איז די צוויי הונדערט זוז מ'האט געבן פאר שמעון דאס איז בתורת מתנה אדער דאס איז בתורת חוב, איז די דין, רצה בחובו נוטלן, רצה במתנה נוטלן, פשט שמעון קען מחליט זיין די צוויי הונדערט איז וואס דאס איז, ער קען זאגן איך וויל דאס זאל זיין די מתנה געלט, אדער דאס זאל זיין די חוב געלט, אבער זאגט אביי קשישא אם במתנה נוטלן לא כך יפה כוחו, פשט טאמער ער האט שכל אין קאפ עט ער נעמען די צוויי הונדערט בתורת מתנה, פארוואס ווייל טאמער ער נעמט די צוויי הונדערט בתורת מתנה איז פשט מ'איז אים נאך שולדיג אן אנדערע צוויי הונדערט בתורת חוב, יעצט די צווייטע צוויי הונדערט וואס מ'איז אים נאך שולדיג בתורת חוב, היות וואס ס'איז א חוב, קען ער עס גובה זיין פון נכסים משועבדים, מה שאין כן טאמער ער'ט טוהן פארקערט, טאמער זאגן די ערשטע צוויי הונדערט איז א חוב, איז די צווייטע צוויי הונדערט איז רק למתנה, א מתנה קען מען נישט גובה זיין פון נכסים משועבדים, און ממילא, זאגט אביי קשישא, דאס איז אויך די נקודה פון רבי יוסי, וואס פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אזוי, רבי יוסי זאגט אז די פרוי וואס האט דא פארקויפט טויזנט דאלער נכסים פֿינף הונדערט פאר איר כתובה און פֿינף הונדערט פאר מזונות, איז אסאך קלוגער, ס'טייטש זי טוט זייער קלוג, אז זי שרייבט נישט אריין אין די שטר פארוואס זי האט עס פארקויפט, פארוואס? ווייל אין הכי נמי מיט די יתומים וועט זי האבן א פראבלעם און באלד עט מען זען וואס רבי יוסי האלט וויאזוי זי קען זיך א עצה געבן מיט די יתומים, אבער למעשה אזוי ווי מען האט געשמועסט ס'איז דא א פאנדעמענטאלע חילוק צווישן מזונות און כתובה, ווייל כתובה קען מען גובה זיין פון נכסים משועבדים און מזונות קען מען נישט גובה זיין פון נכסים משעבודים. און ממילא היות וואס די פרוי שרייבט נישט אריין אין די נכסים וואס זי האט פארקויפט אין די שטרות שרייבט זי נישט אריין פארוואס זי האט עס פארקויפט איז עט זי אלעמאל קענען טענה'ן שפעטער אז די גאנצע זאך וואס זי האט פארקויפט איז געווען למזונות און ממילא אז די גאנצע זאך איז געווען למזונות איז פשט מ'איז איר נאך אלץ שולדיג די גאנצע כתובה איז טאמער די יתומים וועלן נישט האבן פון ווי צו צאלן כתובה עט זי קענען נעמען די גאנצע כתובה די גאנצע טויזענטער פון נכסים משועבדים, מה שאין כן טאמער זי'ט אריינשרייבן לייגט זי זיך אריין א פעקל, ווייל דעמאלטס איז פשט האלב איז כתובה און האלב איז מזונות, און ממילא די כתובה וואס זי האט שוין גענומען העט זי נישט קענען נאכאמאל גובה זיין, העט זי דערלייגן האלב וואס זי העט נישט קענען נעמען פון נכסים משועבדים. איי לכאורה מאכט זי זיך אבער א צווייטע פראבלעם, ווייל ברגע וואס זי שרייבט נישט אריין, קענען די יתומים שרייען פונקט פארקערט, קענען די יתומים שרייען אז די גאנצע זאך איז געווען כתובה, און יעצט אז זי וויל גובה זיין מזונות דארף זי ברענגען א ראיה בלייבט זי שטעקן אן גארנישט, איז אויף דעם זאגט רש"י האלט רבי יוסי, מיט דעם קען זי זיך אויך אן עצה געבן, ווייל זי קען ברענגען עדים, אויף די חלק וואס זי האט פארקויפט למזונות קען זי ברענגען עדים וואס די עדים עלן עדות זאגן אז זי האט פארקויפט למזונות, פשט די פֿינף הונדערט דאלער וואס זי האט פארקויפט, אויף דעם וועט זי האבן עדים, זי וועט עס נישט אריין שרייבן אין די שטר, ווייל טאמער זי שרייבט עס אריין אין די שטר מאכט זיך א פראבלעם, אבער זי קען ברענגען עדים וואס די עדים זאגן אזוי, און ממילא טאמער די יתומים וועלן זאגן די גאנצע זאך איז געווען לכתובה, עט זי ברענגען איר עדים, די עדים וועלן אויפווייזן אז ס'איז נישט אזוי, און טאמער די יתומים וועלן דאס נישט טענה'ן, עט זי קענען שרייען אז די גאנצע נכסים איז געווען למזונות, און ממילא קען זי יעצט מאנען א גאנצע נייע כתובה פון נכסים משועבדים. דאס איז די טעם פארוואס רבי יוסי זאגט מ'זאל נישט אריינשרייבן, אבער ווייטער, ס'איז נישט דא דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי יוסי ווער האט די חזקה אויף די געלט, נאר לויט די תירוץ איז יעדער מודה אז די יתומים זענען די וואס האבן די חזקה, און די אלמנה איז די וואס דארף ברענגען א ראיה.